א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ניצבים, תשע"ט. כ'וואלט זאגן פארן עולם, דער עולם ווייסט דאך א סאטמארער איז קיינמאל נישט קיין צופרידענע בריאה, אלץ משוגע צודרייט. כ'בין ארויסגעקומען די וואך צו רעדן מיט איינעם זייער א גרויסן פאליטישאן פון ארץ ישראל, זאג איך אים, דו ווייסט נישט ווער סאטמאר רב איז געווען? סאטמאר רב איז געווען א איש החסד! א איד מיט א הארץ, כאטשיג ער האט נישט געהאט קיין קינדער, ער האט יא געהאט אבער ער האט נישט איבערגעלאזט, און עס שטייט ווען איינער האט נישט קיין קינדער האט ער אין זיך מידת אכזריות, אבער דער איד האט געהאט א הארץ, איך האב אים פארציילט ס'איז געווען א צייטונג שרייבער, וואס האט באשמוצט דעם רעבן יעדן טאג, און איין טאג איז ער אריין צום רעבן וויינען געזאגט רבי דו ווייסט דאך אז. איך בין דער וואס איך באשמוץ דיך, אבער ליידער מיין פרוי האט געקריגן קענסער, איך בין דא א נייער א עולה חדש אזוי ווי דער רבי, איך בין נישט דא צו לאנג, און איך וואלט געוואלט דער רבי זאל מיר העלפן צו גיין צו א דאקטער, ווי, וואס, ווער און ווען, האט אים דער רבי געזאגט אזוי, דאס וואס דו באשמוצט מיך, דאס האט מיט דעם גארנישט, דיין פרוי איז קראנק, וועל איך דיר העלפן. און דער רבי האט אים געזאגט איך זאל דיר ווייזן אז כ'האב נישט אויף דיר קיין תרעומות און איך בין נישט ברוגז האט ער אים נאך צוגעגעבן אפאר טויזנט דאלער אויך און האט אים צוגעשיקט צו א דאקטער ער האט אים אלעס געטון. די יונגסטערס דא די כאפן נישט אז דער איד איז געווען א איד וואס האט ליב געהאט א איד און האט ליב געהאט א טובה צו טון פאר א איד און ווען ס'איז געקומען צו די שיטה האט ער געוואלט אראפלייגן זיין פאונדעישן אז מ'זאל נישט חלילה פארפאלן ווערן איז דאס רשעות. איז געבליבן ביי די חברה זענען רשעים ארורים אלע וואס זיי טוען אנגעהויבן מיט זאליקאן און ארויניקא מיט די אלע חברה מען ווארפט ארויס קינדער אין די גאס און יצחק לבנה שטערן מיט טשאפסיקאון זיידעם שטערן אלעס איז רשעים ארום און ארום ווייל דאס רשעות האבן זיי ארויסגענומען פון רעבן וואס דער רבי איז געווען א הייליגע מענטש און ער האט עס נישט געמיינט חלילה פאר רשעות אבער דאס גוטסקייט האבן זיי נישט זענען דרעטליגערס כ'האב דעם איד דאס מסביר געווען ער האט מיר אזוי באדאנקט ער זאגט איך ווער א סאטמארער חסיד. סאו דו ווייסט נישט ווער דער רבי איז געווען. יעצט איז דא רבנים וואס איז קל מוחא, ווייסט עס טוט זיי אביסל וויי אז איך דאוון ביי די כותל מערבי ראש השנה יום כיפור, עס טוט זיי וויי אז איך פאר אויף ארץ ישראל אין די הייליגע טעג, דער רבי האט עס נישט געוואלט, פרעג איך איך וויל דיך פרעגן, ווען עס איז דא א טשויס אדער צו גיין צום כותל דאווענען, צו פארן אויף ארץ ישראל, אדער נישט צו האבן וואו צו דאווענען, למשל אין ווילימסבורג, ווייל איך האב נישט וואו צו דאווענען, מען לאזט מיך אין ערגעץ נישט אריין, ס'איז געווען איינער וואס האט מיך שוין געוואלט אריינלאזן, יונה זשופניק'ס ברודער, דער וואס האט דא די.

און איך האב אלע יארן געדאווענט אין א שול, און איך האלט נישט ביים ווי מען זאגט ראש השנה יום כיפור גיין וואנדערן, און שוין. און איך האב אים פארציילט אז איך האב אנגעהויבן צו דאווענען מיט יארן צוריק, דאס ערשטע מאל וואס רב פישמן האט מיך אריינגעלאזט דארטן אין זיין בית מדרש, בית יעקב אוהב שלום, וואס העלפט פונעם בית מדרש איז נישט געווען אפילו שומרי שבת, נישט קיין שומר תורה ומצוות, האט מיך אריינגעלאזט דארט. דעמאלטס, געדענק איך ווי היינט, האב איך באקומען אן עליה, די ערשטע עליה. און וואס האט מען דארטן געליינט? מען האט געליינט. אין רביעי פרשת וילך וואס מ'וועט ליינען נעקסטע וואך, ס'איז קאפיטל ל"א פסוק י', ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, דעמאלטס איז גראדע געווען די יאר וואס איז געקומען שמיטה, ס'איז געווען מסתם עלף אדער צוועלף יאר צוריק. איז האב איך דעמאלטס דערהערט ווי דער אייבערשטער רעדט צו מיר, אז מען ליינט די תורה פאר דיר רעדט דאך דער אייבערשטער צו דיר, זאגט ער בבוא כל ישראל מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, דאס איז פונקט געווען ווען שמיטה וואלט געדארפט אריינקומען בראש השנה, איז בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם הקהל את העם האנשים והנשים והטף, דאס קען יעדן איינעם.

פון די כותל קען מיך קיינער נישט ארויסווארפן, ווייל די רב, די רב פון די כותל איז א ידיד מיינער, און דאס איז א רעגירונג זאך דארט, סאו במילא קיינער זאגט דארט נישט קיין ווארט, ענד דעטס איט. סאו האסט א פראבלעם מיט דעם ווייל איך בין א סאטמארע תלמיד? העי, גיי רעד צו די וואס האבן מיך ארויסגעווארפן, די לבנה שטערן מיט די אנדערע שקצים, זיי האבן מיך. נישט ארויסגעווארפן ווייל איך האב עפעס געטון שלעכט פאר זיי, זיי האבן מיך ארויסגעווארפן ווייל זיי האבן געוואוסט אז כ'על עפענען א האטליין וועט ארויסקומען אלע שייגעצשטיק, און דאס האבן זיי נישט געוואלט, און דאס בין איך דאך נישט מחויב צו ליידן פון זיי, צו זיי ווילן יא צו זיי ווילן נישט דאס איז דאך נישט מיין ביזנעס. איז למעשה, כ'האב טאקע גרויס מיטלייד אז עטס האטס א פראבלעם מיט מיין דאווענען, אבער איך האב נישט קיין פראבלעם, איך האב נישט קיין פראבלעם דערמיט. איצט די יאר קען זיין כ'על נישט פארן, איך בין נישט אזוי זיכער, ווייל כ'האב צוויי מקווה'ס וואס איך האלט אינמיטן, און כ'קען נישט אוועקפארן, פון א מקווה. דער אייבערשטער זאגט מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי, קומסט צו מיר צו א מקווה, דו לאזט דאך איבער יעצט א גאנצע שטאט אן א מקווה, צוויי לאז איך איבער, עניוועי איז למעשה מוז איך ארבעטן, ס'איז דא א משל, מענטש האט א גרויסע סוחרות, ער וויל זען דעם קעניג, שטייט אין פראנט ערגעץ אין א וואלד, א גרעניץ לאמיר זאגן צווישן פוילן און רוסלאנד, און ער קומט צו לויפן פון דארטן צו פיס צום קעניג אין פאלאץ, און ער זאגט דו ווייסט כ'האב געהאט אזא השתוקקות צו זעהן דעם קעניג כ'האב דיך דאך אזוי ליב, פרעגט אים דער קעניג א מינוט, און דארטן ווי דו ביסט געשטאנען און געוואכט דארט האסטו איבער געלאזט ליידיג? זאגט ער יא, כ'האב געהאט גרויסע השתוקקות, נעמט דער קעניג א ביקס און שיסט אים אפ אויף טויט, האסט איבער געלאזט דארטן א אפענעם פלאץ ווייל דו האסט די השתוקקות מיך צו זעהן? די זעלבע דא אויכעט, דער אייבערשטער וועט זאגן העי דו לאזט איבער א מקווה? א מקווה טהרה? איך מיך נאך יעצט דערמאנען ווען כ'האב געעפנט די מקווה אין בית וגן, כ'בין דארטן געווען צוויי ווינטערס, די שמחה איז אזוי גרויס געווען אז ס'האט זיך נישט געלאזט אפילו זאגן וויאזוי גרויס די שמחה איז געווען, און איך האב געזאגט דעמאלטס פאר דעם איד וואס האט געגעבן די מקווה, זעסט די שמחה, דו האסט א שמחה, איך, די רב, יעדער, גלייב מיר דער אייבערשטער האט אויך א שמחה, און זיין שמחה איז א אייביגע שמחה, פארשטייסט? איז האב איך דא יעצט צוויי מקווה'ס איך מאך ווי איך מאך עס וויל איך ענק נישט זאגן ווייל עטס וועט זיך גראד גיין קאלן יענעם נעם עם נישט ניץ עם נישט איי די קענסט נישט די קענסט נישט א קודם יענעם ניץ נישט איי עס וועט נישט זיין כשר נה דאס באדערט דיך אויך נישט איך מאך דאך שוין צוויי מקווה'ס און איינס האלט שוין ממש ממש ביים שוועל פון ענדיגן אבער איך קען דאך נישט אוועק פארן קען נישט ס'איז נאריש. סאו די יאר ווייס איך נאכנישט ווי איך וועל דאווענען, אויף ארץ ישראל קען איך נישט פארן ווייל נישט קען א גאנצע שטאט בלייבן אן א מקווה, דאס א שטאט וואס האבן מיך אויסגעהערט, געזאגט זייער מקווה פסול, און ס'איז געפארן א וועג פון צוויי שעה אריבער א גרעניץ, און זיי האבן גענוצט די מקווה, איך האב אלץ געבעטן דעם אייבערשטן ס'זאל קיינעם נישט געשען קיין הזק, קיינער זאל זיך נישט אויסגליטשן חלילה, ווען נישט וועט מען מער נישט קומען. ברוך השם מ'האלט שוין דא, צוביסלעך, געווען דארט א רב ביי די מקווה וואס כ'האב געזאגט אז ס'איז נישט כשר, מ'האט זיך געקריגט און געשלאגן, געקומען דער הויפט רב דארט, מ'האט עס באקוקט, זאגט ער דער יונגערמאן איז גערעכט, ס'איז נישט כשר, און שוין, מ'האט געבויט, מ'בויט, מ'ענדיגט, מ'גייט מאכן, עניוועי, איז דאס איז אז דער עולם זאל פארשטיין וואס דא גייט פאר, און טאמער כ'וועל נישט גיין די יאר זאל מען פארשטיין פארוואס איך בין נישט געגאנגען. אבער איך זאג נאכאמאל און כ'רעד באריכות באלד, איך פאר נישט ווייל איך וויל פארן, איך פאר וועגן די טעמים וואס איך זאג באלד. איז אזוי אויך דעם ענין בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם כ'פארן אויפצוטוהן יעצט פאר אידישקייט אז די רבנים זאלן שוין אנהייבן צו פארשטיין היינט ווילן זיי שוין רעדן מיט מיר היינט זעהן זיי שוין אז ס'איז ס'איז נישט ס'איז געווינען ס'איז געווינען בגדול רופן זיי עס אן ס'איז שטארק געווינען דא אינדרויסן די דער אמת אז ס'איז געווען מאלעסטינג און די רבנים זענען גרויסע חזירים און מ'דארף עס זעהן צו סטאפן. יעצט איך זאג דאס נישט אלס א ציניסטישן שטאנדפונקט, איך בין א מורא'דיגער אנטי ציוני, איך האב פיינט די מדינה, איך האב פיינט די אלע חברה וואס זיי מאכן דארט א חורבן פון ארץ ישראל, איך זאג עס נאר אלס דעם ווייל. איך מוז דאך זיך נישט דרייען אין די גאס. ווען עטץ ווארפטס ארויס א מענטש האט עטץ אויך נישט געוואוסט וויאזוי ארויסצואווארפן. געט א ווארף ארויס און אפגע'פסל'ט. איי די טיפש די, וואס האסטו געמיינט? אז איך וועל זיצן אינדערהיים? יעדער איד טרייט דאך די בעסט. סאו פונקט ווי היטלער האט אויסגעהארגעט אידן, צו דער צאר האט נישט געלאזט האלטן אידישקייט, לאזט סאטמאר נישט האלטן אידישקייט. עלפער מיט די וועלפער דארט. מיט דעם יצחק שטערן, וועגן דעם געט מען, געבן מיר אונז נישט אויף אידישקייט, דער צייטונג שרייבער האט מיך געהאלטן אין איין פרעגן פון טיימס, האסט ליב אידישקייט נאך דעם אלעם וואס מען האט געטוהן מיט דיר? זאג איך, נישט אידישקייט האט עס געטוהן, אפאר שקצים וואס ווילן אונטערברענגען אידישקייט האבן עס געטוהן, נישט אידישקייט האט עס געטוהן, סא דאס האט נישט מיט ציוניסטישן שטאנדפונקט, איך האב מיר געקויפט קרקע אין ארץ ישראל אויכעט, פארוואס? וואס כ'וועל זיצן? אויפן טויטן בעט און מ'האט אנהייבן צו פארהאנדלען מיט די קינדער, שרייב אונטער אז דיין טאטע האט דאס און און נישט, ס'איז נישט אמת געווען און מ'האט נישט געטארט, און חזקאל טייטלבוים האט נישט געטאטשט די שוועגערן און די אלע אנדערע, די איך האב איך האב אסאך נעמען אויפן האטליין במשך די צייט, סא וואס וועט מען זיי הייסן זאלן אונטערשרייבן מ'וועט ארויסלויפן מיט א בריוו אונטערגעשריבן, א רב פרעגט מיך יעצט אויכעט וואלסט געוואלט איך זאל דיר געבן א בריוו אז דו ביסט געווען גערעכט, זאג איך דו ביסט א משוגענער ווער ברויך א בריוו? ווער ברויך א בריוו? ס'פארט אזוי גוט אז א בריוו קען מיר נאר קאליע מאכן אז כאילו עס איז נישט אינגאנצן אזוי און איך האב געזעהן אז ס'גייט נישט שידוכים צו מ'שפייעט מיר נאך אין די גאס איך האב נישט ווי צו דאווענען בין איך געלאפן צו א רב און געגעבן פופצן טויזנט דאלער און געזאגט טו מיר א טובה געב מיר א בריוו אז ס'איז איך בין געווען גערעכט ווער ברויך עס האבן ס'עפענען זיך זיך די הימל מיט ערד צו ווייזן ווי אמת'דיג ס'איז אלעס געווען. און עטס האטס אנגעמאכט אזא מין שנאה שטעל דיר פאר מיין משפחה וואס זיי באגראבן יעדן איד וואס עס איז א מחלל שבת חסד של אמת. איך בין געגאנגען זיך בעטן, געב מיר תנו לי אחוזת קבר, איך בין מסכים צו ליגן מיט מחללי שבת, און איך בין אלעס מסכים, איך וויל נאר זאלסט מיר בויען א עקסטערע וואנט אזוי איך זאל נישט הייסן אז איך בין אין זייער רשות, ס'דא אויף יעדע זאך הלכות. האבן זיי נישט געוואלט, זיי האבן מיך ריפיוזד בלאנטלי, זיי ווילן נישט. ס'הייסט דו רעדסט דאך אויפן רעבן, ס'הייסט א איד וואס רעדט אויפן רעבן טאר נישט ליגן אין א בית החיים, זאג די אלע אידן וואס זיי זיצן דארטן אין בית החיים וואס זענען מחללי שבתים און זיי טוען כל עבירה שבתורה און זיי האבן געוואוינט מיט גויטעס, די אלע מעגן ליגן אין א אידישן בית החיים נאר איך טאר מיט זיי נישט ליגן האב איך געזעהן אז דאס איז א ריכטיגע מלחמה להשם בעמלק און וועגן דעם האב איך געמוזט קויפן קרקע כאטשיג דער רבי האט געהאלטן צו לא תטמא את ארצי. ס'איז א שאלה צו מ'שלאגט זיך מיט א לאו אין די תורה פון לא תטמא את ארצי צו מ'שלאגט זיך בכלל נישט צו ליגן אין א קבר ישראל וואס דאס איז אויך א לאו אין די תורה. יעצט דער לא תטמא איז נאר על פי זוהר. נישט על פי זוהר האט מען אלע יארן געטראגן מתים אויף ארץ ישראל. געווען פלעצער וואס מ'האט געטראגען אויף ווען ס'איז שוין געווען נתעכל הבשר, די ביינער האט מען געטראגען אין חברון, די אלעס איז געשריבען, איז די לא תטמא את ארצי איז דאך נאר על פי זוהר, אבער צו לאזען א מענטש נישט באגראבען דאס איז א לאו אין די תורה, עניוועי, סאו יעצט וויל איך ענק מסביר זיין א נקודה זאלטס דערהערן, אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אתם נצבים היום כלכם היום דא ראש השנה, ס'ווערט געברענגט אין די חסידישע ספרים, רב צדוק רעדט דערפון אז דער שבת פאר ראש השנה איז נכלל דער גאנצער חיות פונעם גאנצן יאר וואס ס'קומט. אזוי ווי ר' איציק'ל האט אמאל געזאגט פאר א חתן פארוואס הייסט שבת פאר די חתונה שבת פארשפיל, ווייל אזוי ווי מען פירט זיך אויף דעם שבת דאס איז די פארשפיל פונעם גאנצן לעבן. אונז ווייס מיר שבת איז די די גאנצע השפעה פאר א גאנצע וואך, סאו אויב ס'קומט א שבת פאר ראש השנה איז דאס גאנצע יאר איז נכלל אין דעם שבת, דארף מען זען דעם שבת זיך אויפצופירן מורא'דיג גוט. יעצט. ס'שטייט ווייטער. אינעם פסוק אין קפיטל כ ט שטייט עס פסוק י א לעברך בברית השם ובאלתו אשר השם אלקיך כורת עמך היום אז דער אייבערשטער וויל דיך דורכפירן אינעם ברית משה רבינו צוזאמגענומען אלע אידן זאגט רש י לעברך להיות עובר בברית אז דו זאלסט אדורכגיין דעם ברית לא יתכן לפרש כמו להעבירך אז נישט אז דו זאלסט דורכגיין נאר דו זאלסט דורכגעפירט ווערן. ניין, דאס קען מען נישט זאגן, נאר לעברך דו מוזט אליין דורכגיין, אלא זאגט רש י כמו לעיל, קפיטל ד', לעשותכם אותם, וואס דארט אויבן איז די פשט לעשות אותם אז דו זאלסט עס מאכן, איז אזוי ווי די שפתי חכמים איז מסביר אתם מעצמכם ולא על ידי אחרים, מיט אנדערע ווערטער אידישקייט, געבויעט אז דו אליינס דארפסט עס מאכן, איז אז ס'קומט יעצט ראש השנה און דארפסט דיך אונטערנעמען תשובה צו טון, איז זאלסט נישט יענעם מתקן זיין, שטעלן ארויס קול קורא'ס, דאס יענץ, קוק אריין צו דיר ווי דו גייסט ראנג און דאס זאלסטו פרובירן מתקן צו זיין. יעצט לאמיר עס אביסל מסביר זיין באריכות, ס'איז דא א פסוק אין קהלת, דאס איז אין קהלת קאפיטל י א פסוק ט', שמח בחור בילדותיך, בחור פריי דיך אין דיינע יונגע יארן, מ'מיינט נישט נאר א בחור, מ'מיינט א מענטש וואס ס'גייט, נאך גוט און ער האט נאך כוחות ער זאל קענען גיין זינדיגען און נאכלויפן נאך תאוות און תענוגים, ויטיבך לבך, זאלסט דיין הארץ גוט מאכן בימי בחורותיך ווען דו ביסט יונג, און אויך והלך בדרכי לבך, זאלסט גיין אין די דרכים פון דיין הארץ, זאלסט נאכגיין נאך אלע תאוות און תענוגים, ובמראה עיניך, איבעראל ווי די אויגן טראגן דיך וואס דו זעסט מיט די אויגן זאלסטו דיר נאכגעבן די תאוות, אזוי זאגט שלמה המלך. אין קהלת. נאכדעם זאגט ער ודע אבער דו זאלסט וויסן כי על כל אלה יביאך האלוקים במשפט דיך וועט דער אייבערשטער ברענגען צום משפט. יעצט די גמרא לערנט אונז אז דער פסוק איז אפגעטיילט אויף צוויי, די ערשטע העלפט איז זאגט דער יצר הרע מאך א לעבן,

מפרשים וואס זענען מסביר ביידע זאגן כמעט די זעלבע, ביידע גייען אין די שיטה אז דער אנדערע העלפט פון פסוק זאגט נישט דער יצר טוב, ווייל ס'איז ס'איז נישט שייך צו זאגן א העלפט זאגט דער יצר הרע העלפט דער יצר טוב, ווי שטעלסטו עס אריין אין איין פסוק ביידע זאגט דער יצר הרע? יעצט דער דובינער מגיד האט א גאנצע משל און ער זאגט אז די פשט דערפון איז אז קודם קומט דער בעל דבר שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך מאך א לעבן שפעטער ווען מען ווערט שוין עלטער הייבט ער אן צו זאגן פאר דעם מענטש ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט, דו ביסט דאך א פארפאלענע בריאה, דו האסט דיך שוין אפגעזינדיגט א גאנץ לעבן, ס'רוב פון דיין לעבן, אפילו אין די יונגע יארן האסטו געטון גרויסע גראבע עבירות, סאו יו אר פינישד, בעיסיקלי ביסטו אווער וויט, איז ממילא מיט דעם זאגט אים דער בעל דער יצר הרע, העי, דו האסט נישט וואס תשובה צו טון, פארוואס ווייל ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט, דער אייבערשטער וועט דיך עניוועי שטעלן צו משפט, סאו וואס האסטו שוין. יו פיניש. אזוי זאגט דער דובנער מגיד, ער זאגט עס מיט א משל, אבער דאס איז די פשט פונעם פסוק אז ביידע העלפט פונעם פסוק זאגט דער יצר הרע און נישט דער יצר טוב. אלזא מען דארף וויסן דאס איז די סיסטעם וואס דער בעל דבר ארבעט. א מענטש דארף וויסן אפילו ער האט געזינדיגט א גאנץ לעבן אין די לעצטע מינוט אויפן טויטן בעט ווען ער קען שוין נישט גיין זינדיגן זאגט ער רבונו של עולם סלח לנו ער שרייט רבונו של עולם איך בעט דיך זיי מיר מוחל איז דער אייבערשטער מוחל. איז דארף מען וויסן. קיין ייאוש איז נישט דא. ס'איז נישט דא אזא זאך ווי ייאוש אז דער בעל דבר וויל דיר איינרעדן זאלסט דיך מייאש זיין, נישט דא אזא זאך. דאס איז איין וועג וויאזוי מען טייטשט אינעם פסוק, דאס טייטשט די דובנער מגיד. יעצט לאמיר גיין צו נאך א טייטש. יעצט נאכדעם איז דא נאך א טייטש אין כתב סופר ברענגט א משל אויכעט. ער זאגט, די ערשטע העלפט פון פסוק זאגט דער יצר הרע מען זאל צאמזינדיגן א גאנץ יאהר, און אפילו א גאנץ לעבן. נאכדעם געט ער א זאג, אוי מען דארף דאך תשובה צו טון, אוי וויי ס'איז דאך געפערליך, ווייל סוף כל סוף ודע כי על כל אלה יביאך אלקים במשפט, זאגט ער הייב אן תשובה צו טון, ס'קומט אלול מאך א מאוומענט מ'גייט תשובה טון, א גאנצע מאוומענט, און ס'קומט נאך אלול פארגעסט מען אלעס. אזוי ווי כ'האב ענק שוין געזאגט פון דעם ראש הקהל אין א גרויסע שטאט נאך יום כיפור פאר מ'האט נאך געקענט זאגן ברכו פון מוצאי יום כיפור האט ער אויסגעקלאפט רבותי עס איז דאס אלטע יאר צוריק מ'רעכנט זיך מיט יעדן ווייטער חשבונות. סאו דער גאנצער ענין פון תשובה טוהן איז נישט קיין ענין פון תשובה נאר ער וויל זיך ווי מ'זאגט די נערוון בארואיגן אז וואס הייסט ער האט דאך צוזאמגעזינדיגט און ס'איז דאך דא א פסוק פון ודע כי על כל אלה יביאך קים במשפט מאכט דער יצר הרע אזא מאוומענט פון אזא אלול מיט א יום ראש השנה מיט יום כיפור ער זאל תשובה טון אבער עס איז נישט באמת תשובה ער איז נישט מקבל אויף זיך פון היינט אן גייט זיין דאס פארראכטן תיקון המידות בין אדם לחבירו גניבה גזילה און לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם און די אלע זאכן איט דאזענט קעיר עס איז נאר יעצט א מאוומענט דאס ער גייט אריין אין א מוד ווי מען רופט עס אן פון תשובה כדי מען זאל זיך קענען ווי מען זאגט נאכאמאל אנהייבן צו זינדיגן און מען זאל נישט פילן אזוי גילטי. און דאס איז דער גאנצער אלול און תשרי. דאס איז דער טייטש פון פסוק ודע כי על כל אלה יביאך האלוקים במשפט. אז דער בעל דבר זאגט אים גאר דאס, ממילא איז זייער גוט פארשטענדיג אז ביידע העלפט פון די פסוקים זאגט דער בעל דבר, נישט איין העלפט איז דער בעל דבר דער יצר הרע און איין העלפט איז דער יצר טוב. יעצט, ער זאגט א מורא'דיג משל. אמאל איז געקומען א מענטש, געווען זייער הונגעריג, אין די שטאט, א פרעמדע שטאט. זאגט אים יענער איד, צו געבן צו עסן קען איך דיר אביסל חלה, פיש, אבער פלייש קען איך דיר נישט געבן, ווייל איך שטאפ גענז. ממילא אז איך האלט אינמיטן שטאפן, קען איך דיר עס נישט אוועקגעבן, איך זאל זיי שעכטן. ס'איז מיר א שאד פארן געלט. זאגט ער, ער פארשטייט, ער וועט עסן חלה מיט פיש. ס'גייט דורך פיר חדשים שפעטער, קומט ער צוריק, און ער זעט נאכאמאל דעם איד. זאגט ער אים, זעסט די פיינע גראבע. אנגעשטאפטע גענז, דעיס איז דעי גענז וואס איך האב דיר דעמאלטס נישט געוואלט געבן ווייל כ'האב געזאגט איך שטאפ גענז. זאגט אים יענער אנטשולדיגט איך וואוין דאך אויך אין א דארף, שטאפן גענז דוירט נישט קיין פיר חדשים, ס'דוירט צוויי דריי פיר וואכן, נאכדעם שעכט מען זיי. זאגט ער איי דו פארשטייסט נישט, איך האב דאס אנגעגעסן צוויי דריי פיר וואכן אנגעשטאפט, נאכדעם בין איך געגאנגען און כ'האב זיי געשטעלט אויף א דייעט, זאל נאכאמאל פארלירן וואג. נאכדעם בין איך געגאנגען און כ'האב זיי נאכאמאל אנגעשטאפט, סאו בעסיקלי דאס איז שוין נאך דריי מאל גיין אויף א דייעט און נאך דריי מאל אנשטאפן און זעסט ווי פיין פעט זיי זענען? פרעגט ער די ערשטע מאל נאך די דריי וואכן זענען זיי נישט געווען אזוי פעט? זאגט ער יא אבער איך האב זיי געוואלט זאלן גיין אויף א דייעט און זאלן נאכאמאל איך זאל זיי נאכאמאל קענען שטאפן, זאגט דער חיי אדם דאס איז די זעלבע וואס דער מענטש טוט, ס'קומט פאר ראש השנה הייבט ער אן תשובה צו טון און מען שטאפט אן די גענז, נאכדעם גייען זיי אויף א דייעט. וואס דארף זיין גיין אויף א דייעט? זיי ווערן נישט דאס פערדע חודש מער אנגעשטאפט ווי דעם ערשטן חודש, וואס איז דאס גיין אויף א דייעט? זאגט ער נאר דאס איז אז דער מענטש זאל זיך די נערוון בארואיגן, יעצט גייט ער זיי אראפלאזן די פונט, זיי זאלן נאך טרייען צו מאכן נאך דיקער, נאך גרעבער וואקסן, און ס'איז אים א שאד עס צו שעכטן. זאגט ער ער גייט נאכאמאל אויף א דייעט און זיי אראפנעמען די וואג און צוריק לייגן, בעיסיקלי זאגט דער חיי אדם דאס איז דער מענטש, עס קומט פאר ראש השנה יום כיפור הייבט ער אן תשובה צו טון, ס'איז געפערליך, ער נעמט זיך פאסטן, ער טוט, ער מאכט, ער טוט, עס קומט נאך יום כיפור גייט ער צוריק צו די זעלבע אלטע דרכים, פירט זיך אויף ווייטער ווי א חיה, טוט ווייטער אלע גניבות גזילות ניאוף זנות מיט הלבנת פנים מיט לשון הרע מיט רכילות מיט אלעם. און ס'קומט פאר ראש השנה הייבט ער אן תשובה צו טון ווייל ער האט מורא פארן פסוק על כל אלה יבא אלוקים במשפט. סאו בעיסיקלי ס'איז די זעלבע צוויי פשטים אז ביידע העלפטן זאגט דער יצר הרע נאר די סיבה איז אביסל אנדערש. לויטן דובינער מגיד זאגט עס דער יצר הרע ער זאל אים מאכן אריין אין א דיפרעשן זאגן דו דארפסט שוין עניוועי נישט תשובה טון ווייל דו קענסט שוין נישט תשובה טון ווייל אויף דעם אלעם וואס ד'האסט טוהן קומט דער אייבערשטער במשפט, און לויטן חיי אדם איז עס פשוט ווייל ער וויל זיך בארואיגן, ער וויל מאכן א התעוררות פון תשובה, ס'זאל אים נישט קוועטשן ביים הארץ, כי על כל אלה דא יבא אלוקים במשפט, אבער למעשה ער האלט נישט ביי גארנישט, ס'איז נישט אז עס איז געקומען דער ראש השנה האט ער זיך אראפגעזעצט און געטראכט, אוי געוואלד ווי האלט איך יעצט, אוי געוואלד וואס וועט זיין מיט מיין לעבן, אוי געוואלד איך וויל. איין קלייניקייט מתקן זיין, מ'זאגט עפעס ר' צבי וויזשניצער האט יעדעס יאר אויף זיך אונטערגענומען איין קלייניקייט מתקן צו זיין, די לעצטע יאר פארן הסתלקות האט ער זיך אונטערגענומען אז ער וועט נישט לייגן די הענט אונטערן גארטל, און מען דערציילט אמאל איז אראפגעפאלן די הויזן זענען אראפגעפאלן אין בית מדרש, אבער ער האט נישט געלייגט די הענט אונטערן גארטל, דער גבאי האט עס אים געמוזט אויפהייבן, נישט קיין חילוק למעשה. דאס זענען זאכן וואס יעדער מענטש מוז זיך אונטערנעמען. איין זאך, דו ווייסט די מיידל וואס ארבעט מיט דיר אין אפיס, די וואס זי געפעלט דיר אזוי שיין, די וואס זי טוט זיך אן מיט א פינף הונדערט דאלערדיגן קלייד און זי שמירט זיך שיין אן און די טשיקס זענען געמאכט אביסל מיט בלאש זאל אויסזען ביוטיפול, און די מיידל ווארפסטו שוין אן אויג יארן און די האלטסט אין איין טראכטן יוי ווען איך וואלט זי געקענט האבן, יוי ווען איך וואלט איר געקענט א קיש געבן, די קענסט אבער נישט, קודם האסטו מורא פאר דיין ווייב, האסט מורא פאר די געזעלשאפט, פארן אייבישטן, נע. א קוועסטשען מארק, אבער לאמיר זאגן אז יא, אבער למעשה די קלייניקייטן מוזטו דיר אנהייבן צו פאררעכטן און מיר זאגן אנטשולדיגט, איך דארף וועל איך אויפגעבן דעם דזשאב, סוף כל סוף דער אייבישטער גיבט פרנסה. דערציילט א מעשה פון סקולענער רבי'ן זכרונו לברכה, אינגערמאן האט מיר געזאגט ס'איז אים געגאנגען זייער שווער די ביזנעס, איז אריין צום סקולענער רבי'ן, אין חודש אלול געזאגט ער וויל אויפגעבן די ביזנעס ס'גייט נישט, זאגט אים סקולענער רבי יוי ביסטו א בטלן, אפאר וואכן ארום גייט דאך דער אייבערשטער פארשרייבן יעדן פרנסה, האלט עס אן עט ער האבן א צינור א כלי ווי ער זאל דיר קענען משפיע זיין פרנסה, מ'געבט נישט אויף אין אלול זאגט ער, סוף איז געווען ער האט אנגעהאלטן שוין איך ווייס נישט וויפיל יאר סקולענער רבי איז שוין נישט דא די אינגערמאן האט נאך די ביזנעס, דאס איז וואס מ'מוז אנהייבן צו פארשטיין אז די. ראש השנה איז געמאכט אז מען זאל זיך עפעס אונטערנעמען צו פארבעסערן און אנהאלטן א גאנץ יאר די מידה, און נאכדעם איז אטאמאטיש עט עס שוין בלייבן ביי נאנט. דו האסט א שוואכקייט אז דו רעדסט פארן דאווענען, דו פלוישסט אינעם קאווע צימער פארן דאווענען, האסט א שוואכקייט אז דו גייסט אין מקווה, דו קוקסט ווי מען טאר נישט, רעדסט דיר נאך איין ביסט אן ערליכער איד האסט דאך דיך גע'טובל'ט אין א מקווה, דו האסט א שוואכקייט אז. די רעדסט אינמיטן שמונה עשרה, די האסט א שוואכקייט די הערסט אפילו נישט אויס חזרת הש"ץ, דעמאלטס דרייסטו רש"י'ס תפילין אראפ, רבינו תם'ס תפילין ארויף, די ווייסט אפילו נישט וואסארא ברכות מען זאגט, די זאגסט אמן, די ווייסט אפילו נישט אויף וואס די ענפערסט אמן, ס'איז זייער וויכטיג אז מען זאל זיך אונטערנעמען די קלייניקייטן, דאס איז וואס ס'מאכט די זאך, און דאס איז וואס דער חיי אדם איז מסביר, ער ער וויל זיך בארואיגן פאסט ער, אזוי ווי יענער וואס ער שטעלט די הינדלעך אויפן דייעט, און נאכדעם פאקט ער זיי צוריק אן. און בעיסיקלי פונעם ערשטן חודש ביזן זעקסטן חודש איז עס די זעלבע אנגעשטאפט, סאו וואס פעלט אויס די דייעט? וועט דיר און דימע נערוון צו בארואיגן ודע כי על כל אלה יבא אלקים במשפט, אבער צו דאס איז עפעס ווערט? ניין, דאס זאגט דער בעל דבר, דאס זאגט דער יצר הרע, נישט דער יצר טוב. יעצט, ערב ראש השנה איז זייער א הייליגער טאג ווייל דער חיות פון א גאנץ יאר גייט ארויף דעמאלטס און ס'קומט אראפ א נייער חיות אויף א גאנץ יאר, איז דעמאלטס איז א צייט ווען מען דארף זיך באמת באהעפטן צום אייבערשטן, מען האט שוין אנגעהויבן די סליחות, קל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו, בקיצור ס'איז דא זייער א שיינער משל וואס די דובנער מגיד ברענגט אויף סליחות, זאגט ער אזוי, ס'איז געווען אמאל א פרינץ, האט זיך אויפגעפירט זייער שלעכט, און בקיצור האט מען געדארפט ממליך זיין זיין טאטן עפעס א מדינה, זיי האבן עס איינגענומען, קיצור דער קעניג איז אראפגעפארן, למעשה איז געקומען אז דעם פרינץ האט מען נישט גערופן, האט זיך געשעמט מיט אים, האט זיך געדרייט אין די גאסן, האט זיך אויפגעפירט כאחד הריקים, נישט ווי א פרינץ, בקיצור דער פרינץ האט געליינט אין אלע צייטונגן מען גייט מאכן זיין טאטן דארט אין יענעם לאנד אויך אויך.

טאטע זיי מיר מוחל, איך וויל זיין ביי דעמאלטס ווען מען וועט דיך קרוינען פאר קעניג און איך וויל מיך אנהייבן אויפצופירן גוט, איך זע אז איך וועל דאס דארפן אמאל איבערנעמען און איך בעט דיך טאטע זיי מיר מוחל. זאגט דער טאטע דער קעניג פארן קינד, מיין טייער קינד, איך וועל טרייען דיך צוריק צו ברענגען צו די מלוכה, אבער דו מוזט קומען יעדן ביינאכט אדער פארטאגס ווען קיינער איז נישט דא, דעמאלטס וועל איך דיך אויסלערנען וויאזוי א פרינץ דארף זיך אויפפירן, אזוי. וועסטו דאך זיין ווי מען זאגט באהאוונט ווייל ביז יעצט ביסטו דאך געווען כאחד הריקים, כ'וועל דיר קויפן שיינע קעניגליכע מלבישים און אזוי וועסטו צוריקקומען. און זאגט דער דובנער מגיד אז דאס איז דער פשט פון ויודעי שמים פלאחו ה'. מאפער מיר נוסחא בקהל קדושים, ער זאגט לכו נרננה לה', מען וועקט זיך אויף, מען שטייט אויף צו סליחות, ווייל דער קעניג זאגט, איך קען דיך נישט סתם אזוי ארייננעמען, ווייל יעדער איז מקטרג, מען זאגט, וואו ביסטו געווען ביז יעצט, האסט דאך פארשעמט די מלוכה אלע יארן, זאגט אבער דער אייבערשטער, קום שטילערהייט ביינאכט, ווען די סטרא אחרא מיט אלע זענען שוין שלאפן, און דעם זכות אליין אז אונז שטייען מיר אויף פארטאגס, דאס איז א מורא'דיגע זכות, אלע גוים שלאפן, קום אריין ביינאכט אין פאלאץ, איך וועל דיר עפענען א הינטערטיר, און דארט וועל איך דיך אויסלערנען ווי אזוי מען פירט זיך אויף, זון פון א קעניג א פרינץ, אדער אלס טאכטער פון א קעניג א פרינצעסן, און דורך די סליחות וועל איך דיר אלעס ווייזן ווי אזוי מען דארף זיך אויפפירן, און איך וועל מאכן זיכער אז ווען ס'וועט קומען די צייט פון מיין אינאגורעישן ווען מ'וועט מיך קעניגן, מ'וועט מיך אנערן פאר א קעניג, דעמאלטס וועסטו שוין זיין אפגעווישט פון אלע דיינע עבירות און שוין אויסזען ווי א פרינץ מיט שיינע קליידער און שוין האבן תשובה געטון. און וועסט שוין וויסן וויאזוי מען דארף זיך אויפפירן אין א קעניגליכן שטוב. דאס איז דער ענין פון סליחות רבותי, עס האט זיך שוין אנגעהויבן די סליחות, די יאר האט דער אייבערשטער אונז געגעבן א לענגערע סליחות, ס'איז פון די לענגסטע סליחות'ער כמעט וואס איז דא, ווייל מען הייבט עס אן מיט א וואך פריער, און עס קומט יעצט אזאלכע הייליגע צייטן. מען דארף עס וויסן, מען דארף עס אויסנוצן, מען דארף זיך נישט לאזן בעל דבר און די אלע עצבות וואס ער זאגט, וועסט עניוועי נישט קענען ארויסקריכן, ביסט פול מיט זינד, וועסט יא קענען ארויסקריכן. און דער צווייטער טייטש איז, זאגט דער הייליגער כתב סופר. דארף כאפן התעוררות. דו זאלסט דיר בארואיגן די נשמה, ביז די טעג גייען דורך, און דאן זאלסטו צוריק גיין צו דיינע שלעכטע דרכים, ניין, זאלסט וויסן ס'איז נישט אזוי, אז ס'כאפט דיך אן התעוררות נעם דיך אונטער א קלייניקייט, און אז דו'סט דיך אונטער נעמען די קלייניקייטן דו'סט עס ווייטער טון, דו'סט עס אנהאלטן, וועט דער אייבערשטער מוחל זיין אויף אלע אנדערע זאכן. אויכעט. יעצט דאס איז וואס משה רבינו לערנט אונז, דער יצר הרע וויל אז אונז זאל מיר אלע מצליח זיין ראש השנה, מען זאל האבן א געוואלדיגע התעוררות, ובפרט נאך מען זאל זען יענעמס חטאים וואס יענער האט אלץ געטון, אז מען קוקט אריין אין א מוסר ספר טראכט מען, זעסט דא דער ראשית חכמה, זעסט דא דער חובת הלבבות, דאס וואלט חיים געדארפט לערנען, דאס וואלט ברוך געדארפט לערנען, דער בעל דבר וויל זאלסט. פלאקערן ראש השנה, זאלסט אריינקומען אין שול, זאלסט שרייען הויעך למנצח לבני קרח מזמור, אבער וואס וויל ער אז נאך ראש השנה און יום כיפור זאלסטו אלעס פארגעסן, זאגט ער אים משה רבינו לעברך בברית, ווייסט וואס טייטשט לעברך בברית? להיות עובר בברית, אז דו אליינס זאלסט דורכגיין דעם ברית. דו אליינס זאלסט מאכן זיכער אז דו מוזט אדורך גיין, אזוי ווי רש"י איז מסביר, כמו לעשותכם אותם, דו אליינס מוזט עס טון, ולא יתכן לפרש כמו להעבירך, אז מען זאל דיך דורך פירן, ס'וועט דיך קיינער נישט דורך פירן, נאר דו אליינס. יעצט, ס'ווערט געברענגט, דער מכתב מאליהו ברענגט א מורא'דיגן געדאנק, אונז געפין מיר אין די גמרא אז טאמער מען האט געזינדיגט א גאנץ יאר, מען האט תשובה געטון ראש השנה און דער אייבערשטער פארשרייבט א גוט יאר, וואס געשעהט אז מען גייט צוריק צו די זינד? זאגט די גמרא, די גזירה צו די גוטס וואס דער אייבערשטער האט צוגעזאגט קען מען נישט מבטל זיין, ווייל ראש השנה איז דאס העכסטע פונקט פונעם יאר, דעמאלטס איז ממש דער יום הדין. איז במילא מוז דאס בלייבן. נאר וואס טוט דער אייבישטער אויב מ'האט געז מ'האט תשובה געטון און נאכדעם האט מען אנגעהויבן צוריק צו זינדיגן און דער אייבישטער האט געהאט פארשריבן אז די יאר וועט זיין אסאך רעגן, נעמט ער דעם רעגן און גיסט עס ארויף דארטן אין דעם מדבר וואו ס'וואקסט נישט. טאמער פארקערט אז אידישע קינדער האבן ראש השנה געזינדיגט, זיי האבן נישט תשובה געטון, שפעטער טוען זיי תשובה, יעדן טאג טוט מען דאך תשובה, מ'זעט אז ס'גייט אויס נישט גוט, דעמאלטס וואס געשעהט איז אז דער אייבישטער האט טאקע געזאגט אז ס'וועט זיין זייער ווייניג רעגן, למשל ס'וועט זיין נאר הונדערט גאלן רעגן אבער ער געט עס דארט אין די פעלדער ווי ס'פעלט אויס. קומט אויס זאגט דער מכתב מאליהו אז די כלליות'דיגע גזירה איז נישט מעגליך מ'זאל מבטל זיין ווייל ראש השנה איז דער אנפאנג פונעם יאר און דאס איז דער יום המשפט און ס'איז מלך במשפט יעמיד ארץ מוז זיין משפט אז ס'נישט דא לאו און ארדער איז נישט דא גארנישט נאר וואס מען קען די אלע זאכן אביסל ממתיק זיין און בייגן אביסל אהער און אביסל אהין. קומט אויס אז מען גיימיר אריין צו דעם ראש השנה דאס איז דאס העכסטע פונקט פונעם יאר, און מען זאל זיך נישט פארלאזן אז מען וועט שוין תשובה טון נאכדעם, מען וועט שוין שפעטער תשובה טון, אפילו ווען דו וועסט תשובה טון שפעטער ס'עט שוין נישט זיין די זעלבע השפעה, דאס דארף מען זייער שטארק וויסן. יעצט, ס'איז דא א משל פונעם תולדות, זייער א אינטערעסאנט משל, ער זאגט, ס'איז געווען א מענטש וואס ער האט געהאט אסאך פארמעגן, ער האט געהאט א גרויסן וועירהאוז, און ער פלעגט פארקויפן סחורה מאכן אסאך געלט. ויהי היום ער איז געווארן עלטער האט ער געזען דאס איז נישט קיין תכלית, איז ער געגאנגען האט ער געוואלט זוכן א שידוך, גייט ער צו א שדכן זאגט טראג מיר אן שידוכים, זאגט אים דער שדכן יא אבער נישט אינעם וועירהאוז קיינער וועט נישט גיין וואוינען אין א וועירהאוז יעדע פרוי וויל האבן א געהעריגן הויז א צימער צו שלאפן מיט אלעם, זאגט ער איך וועל האבן, זארג דיך נישט. דער שדכן האט אבער געוואוסט אז ער איז א מורא'דיגער קארגער מענטש. אבער, זאגט ער, ער וועט האבן, זאגט ער, וועסט האבן א דירה, דעמאלטס וועל איך רעדן צו דיר. ויהי היום, דער מענטש גייט אריין צו א שיינעם פאלאץ אין שטאט, און ער זאגט פאר דעם איד, איך וויל ביי דיר דינגען, אז איך זאל קענען אויפהענגען נאר מיין קאוט מיט מיין רעקל דא ביי דיר אינדערהיים. דאס איז אלעס וואס איך ברויך, איך ברויך פון דיר גארנישט. אין פעקט, אפילו מוזט מיר נישט געבן אין די דירה, קענסט עס געבן דארטן אינעם פאדערשטן צימער. קיצור, וויפיל ווילסטו? זאגט ער אזויפיל און אזויפיל געלט. זאגט ער ניין דאס איז צופיל, בקיצור מ'האט אפגעהאנדלט צוואנציג רובל א חודש. פיין. ער מאכט א חשבון וואס ער וועט קומען דא הענגען זיין קאוט אזוי זעהט אויס וועט ער אימפרעסן מענטשן אז ער האט א דירה און ער האט נישט ער האט עס האט אים נישט געארט. סגייט דורך אפאר טעג ער קומט אינמיטן א נאכט ער נעמט זיך קלאפן ער וויל עפענען די מ'זאל אים עפענען די טיר וואס איז? כ'וויל אריינלייגן יעצט מיין קאוט. צוויי טאג שפעטער קומט ער יעצט כ'וויל אריין אינמיטן די נאכט כ'וויל אריינלייגן מיין העמד מיין. הוט מיט אלעם, קיצור, דערווייל שרייט אים יענער אן, ביסטו נאריש, אזוי שפעט ביינאכט קלאפן, זאגט מען, ליסן, איך האב אים געדינגען ביי דיר, איך מעג טון דארט וואס איך וויל. איין שיינעם טאג קומט ער אן מיט א גרויסן זאק, ער שלעפט, פרעגט אים יענער וואס שלעפסטו, זאגט ער, א טויטע קאץ, געשטארבן, געפייגערט א קאץ, איך האב עס אריין געלייגט אין א זאק און איך גיי אים אויפהענגען דא ביי מיר אין נאגל, זאגט ער, וואס הייסט ס'עט זיך אנהייבן צו שטינקען, זאגט ער, ליסן, איך האב ביי דיר געדינגען א נאגל און איך מעג טון וואס איך וויל, ס'האט אזוי. אנגעהאלטן ביז ער האט געברענגט טויטע מייז מיט הינט טויטע, אלעס אויף איין נאגל אויפגעהאנגען, סוף איז געווען אז די פרוי זאגט פארן מאן איצט קען מען מער דא נישט וואוינען מ'האמיר אים געגעבן א קאנטראקט כ'האב נישט קיין ברירה און איך אנטלויף פון דעם הויז, און זי מיטן מאן האבן אויפגעהויבן און זענען אנטלאפן פון הויז, און יענער לויפט צום שדכן קוק כ'האב א דירה, איז די תולדות זאגט עס אלץ א משל, א מענטש איז א קומה שלמה, א מענטש איז א ביוטיפול פאלאץ, ער האט א מח, ער האט א גוף וואס דאס עסן ווערט דיידזשעסטעט, ער קען זעהן, ער קען טוהן, ער קען טוהן קאנסטראקטיוו, ער קען אלעס טוהן. א מענטש איז א פאלאץ, קוק דיך אן עסטו זעהן דו ביסט א פאלאץ. נאר וואס? ס'איז דא איין שטיקל פראבלעם. דער בעל דבר פראבירט אריינצוהענגען נאר איין נאגל, און אין דעם נאגל הענגט ער אויף אלע זיינע נבילות מיט די שטינקעריי, אזוי אז דער מענטש אנטלויפט פון זיין אייגענעם פאלאץ, ער אנטלויפט פון זיך נעבעך. ער אנטלויפט פון א זאך וואס ער האט און ער אוינט עס און ס'איז אזוי שיין און ער וואלט. קענט אזוי מצליח זיין סיי אין תורה סיי אין די ביזנעס ווייל דער אייבערשטער האט אים געגעבן אלע כשרונות און אזוי ווייטער, ס'איז דא וואס האבן נישט געהאט קיין גרויסע כשרונות צו לערנען גמרא תוס' אין ביזנעס זענען זיי געווען מורא'דיגע דזשיניוסעס, יעדער האט זיין גוטסקייט און זיין געוואלדיגע מתנה טובה פונעם אייבערשטן וויאזוי ער זאל זיך קענען אדורכשטופן זיין לעבן. ס'ווערט געברענגט אין תנא דבי אליהו א מורא'דיגע זאך. אליהו הנביא טרעפט איינעם וואס ער כאפט פיש, ער האט צוזאמגעשטעלט א נעץ און ער כאפט פיש און ער מאכט פרנסה. פרעגט ער פארוואס לערנסטו נישט תורה? זאגט ער איך האב נישט קיין קאפ, איך בין נישט איך בין נישט מוכשר צו לערנען תורה. זאגט ער אים און וויאזוי ביסטו מוכשר צו מאכן א נעץ און כאפן פיש? זאגט ער אז ווען דו זאלסט דיך אריינלייגן אין תורה וועסטו זען אז דו וועסט אויך פארשטיין, דו וועסט עס אויך קענען. איז דער זיקוקין דנורא פרעגט דארטן אויפן. פלאץ, אין תנא דבי אליהו, וואסארא צושטעל איז דאס? צו פארשטיין א שווערן קצות צו צו פארשטיין א שווערן רבי עקיבא אייגער איז אזוי ווי צו לייגן אריין א נעץ צו כאפן א פיש? ער זאגט דאך די טייטש איז, אליהו הנביא האט אים מסביר געווען, דו ביסט נישט דער קלוגסטער מענטש אבער דו פארשטייסט צו די נעץ, פארוואס? ווייל דיין לעבן איז אנגעוויזן אויף דעם. דו ווייסט אז דו וועסט נישט כאפן פיש וועסטו נישט האבן קיין פרנסה, די זעלבע אויכעט ווען דו זאלסט באמת וויסן אז דאס לערנען תורה איז אזוי גרויס און חשוב אז דיין לעבן איז אנגעוויזן דערויף, וואלסטו ווען געקענט לערנען תורה אויכעט. די תורה אינטערעסירט דיך נישט אזוי ווייט. על כל פנים, ווען א מענטש קומט צו צו ראש השנה און ער בעט דעם אייבערשטן זכרנו לחיים בעט ער לחיים אמיתיים, די חיים הנצחי, אזוי זאגט דער של"ה הק. און דער אייבערשטער טוט דיר א טובה און ער געבט דיר דאס לעבן, אבער דו לעבסט נישט מיט מיט אזא ברען און מיט אזא פלאם ווי דו לעבסט דיינע גשמיות'דיגע זאכן, די תענוגים האסטו אויסגערעכנט צו גיין אויף וויקעישאן, דארט איז ביליגער דער האטעל און דארט אהער און דארט אהין, און דארט איז שענער די גראז, און וואס טוסטו? דער אייבערשטער געבט דיר דאס לעבן, לא ידעתי דו לערנסט נישט און דו דאווענסט נישט דערמיט, דו נוצט דאס לעבן אויף אלע שטותים מיט אויף אלע נארישקייטן וואס איז דא, ס'קומט יעצט ראש השנה יום כיפור, ס'וועלן אריינקומען חברה קיין יוצרות וועלן זיי נישט זאגן, זיי וועלן אנהייבן צו. פלאפלען פון נאך די שטילע שמונה עשרה ביי שחרית און מען וועט נישט אויפהערן צו רעדן איך געדענק איך פלעג דאווענען אין ראדני סטריט נאך כ'האב חתונה געהאט געווען א אינגערמאן איז איך פלעג זאגן אינדרויסן ווען אונז זעמער ארויס געגאנגען פלעג איך זאגן פאר די חברה אין פאליש רבותי עטס קענטס שוין אהיים גיין מען האט אפגעדאווענט מען וועט אפילו נישט וויסן מען זאגט יהא שמיה רבא און מען וועט רעדן אינמיטן דאווענען מען וועט רעדן אינמיטן קדיש, מ'וועט אפילו נישט אינטערעסירן זיך וואו מ'האלט, ס'איז א אפגעפוסטעוועטע צייט, א גאנצן ראש השנה יום כיפור ארבעטן קען מען נישט, מיט די קאר קען מען נישט פארן, און מ'איז נעבעך נעבעך מ'איז געפאנגען אין בית מדרש. מיט אזא עטיטוד גייט מען צו, נאכדעם זאגט מען רבונו של עולם געב מיר לעבן, צו וואס דארפסטו דאס לעבן, וואס פעלט דיר אויס אזא לעבן, און דער של"ה הקדוש זאגט נישט אויף דעם בעט מען לעבן. מיט לעבן מיינט מען חיים של תורה, חיים של נצחי, נישט אז מען זאל לעבן הונדערט יאר, און דעם טאג וואס דו לעבסט זאלסטו אפלעבן דעם גאנצן טאג, זאלסט נישט אפפיסטעווען דעם טאג, ס'זאל זיין א טאג וואס דו האסט ממש געלעבט פון אנפאנג ביז צום סוף, דאס איז דער זכרנו לחיים, האסט געזאגט יהא שמיה רבא מיט א ברען געזאגט יהא שמיה רבא אין זין געהאט דעם הייליגן באשעפער'ס נאמען, דער גרויסער נאמען זאל זיין געבענטשט אויף אייביג, און אמן מיינט אני מוסר נפשי, אמן מיינט. אז איך בין מאמין אז ס'איז אמת וואס דער מענטש זאגט אין דעם קדיש. די אלע זאכן דארף מען זעהן אז ס'זאל נישט זיין א אפגעפיסטעוועט זיך, ווייל א טאמער דו האסט אפגעפיסטעוועט דעם ראש השנה האסטו נישט געלעבט דעם ראש השנה, און דו בעטסט זכרנו לחיים, דו ביסט געשטארבן עניוועי, און דאס איז קיין לעבן נישט. און אז דו פיסטעוועסט אפ א גאנצן ראש השנה און יום כיפור און א גאנצן חודש אלול און תשרי און ביי סליחות שטייסטו נישט אויף, טוסט דעם אייבערשטן א טובה אז נײַן אזייגער זאגסטו נאך א מנין סליחות, דעמאלטס איז דיין פאלאץ אונטערגעגאנגען, ס'איז נישט געלעבט. דו האסט גענומען און דו ביסט ארויסגעלאפן פון דיין פאלאץ, ביסט אוועקגעלאפן ערגעץ אנדערש, און דו האסט זיך נאכנישט געפונען וואו דו גייסט, און דו ביסט נאכנישט אנגעקומען צו גארנישט ערנסט. יעצט ס'קומט בין הזמנים, יעצט איז בחורים זענען פיל מיט אפפיסטעווען די צייט, מען רעדט נישט דער בחור זאל זיין א מתמיד צען צוועלף שעה א טאג, מען דאס איז נישט וואס מען רעדט פון, מען רעדט אז ס'גייט דורך נאך א טאג און נאך א טאג מיט שטותים, מיט ליינען דעם איד און דעם בלאט, מיט אלע פאליטיקס, מיט אלע שטותים, און. דו הרג'סט אפ יעדן טאג, דו בעטסט דעם אייבערשטן דו ווילסט לעבן, דו הרג'סטו אליינס דעם טאג, ווען דער אייבערשטער געט דיר אזא זיסן לעכטיגן טאג, מיט כשרונות, מיט עלטערן וואס זיי זארגן פאר דיר. יעצט ווען א מענטש גייט דורך דעם ראש השנה, נאך ראש השנה האט ער אויף זיך מקבל געווען אז ער וועט נישט אפפיסטעווען צייט, ער וועט זיצן מער לערנען און מער דאווענען און זיין מער ערליכער, איז די מינוט ווען ער איז דורך דעם ראש השנה, היום דאס ראש השנה איז לעברך בברית ביסטו שוין דורכגעגאנגען, נישט דו שטייסט, להעבירך מען זאל דיך דורכפירן, דו ביסט שוין דורכגעגאנגען, הגם דאס איז נאכנישט מתקן געווען, האסט נאך א גאנץ יאר צייט ווי מען זאגט טו שאו אז דו האסט דיך אימפראווד, אבער דאס אליינס האט דיך שוין געמאכט א נייער מענטש אז דו ביסט דורך דעם ראש השנה מקבל געווען א קלייניקייט, אבער דאס גיי איך האלטן. יעצט די יונגעלייט מיט די בחורים דארפן מאכן א חשבון, די יארן לויפן שנעל דורך, דער חפץ חיים איז מסביר אז הזורעים בדמעה ברינה יקצורו זאגט ער אזוי, א מענטש האט א פעלד וואס ער האט עס אויפגעאקערט, און ער האט איבערגעדרייט די ערד, און מ'האט אריינגעלייגט וואסער ס'זאל אנהייבן צו וואקסן, נאר די איינגעפלאנצעכטס, די זרעים, לייגט ער נאר אויף עפעס א קליינעם ווינקל, שרייט מען אים, דו נאר וואס דו ביסט, קענסט דאך דאס גאנצע פעלד אנפלאנצן מיט די זרעים, האסט דאך גענוג, עס וועט וואקסן אין גאנצן פעלד, און דאס איז וואס מ'דארף פארשטיין. די עלטערע מענטשן, זייערע יארן זענען שוין דורכגעלאפן, צוריק דרייען וועט זיך דאס שוין נישט. וויפיל זיי האבן אריינגעכאפט האבן זיי אריינגעכאפט, און ווען זיי טוען תשובה וועט זיי דער אייבערשטער נישט שטראפן. אבער אנצוהייבן אזוי ווי די בחורים מיט די אינגעלייט, עטס קענטס אנהייבן יעצט א אמת'ן פיינעם לעבן, א נייע לעבן, זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, עטס וועטס אנפלאנצן דעם גאנצן גארטן, און עטס. בליען, די משפחה האט בליען, און יעדער האט בליען. איז הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, מען דארף דעם גאנצן פעלד אנפלאנצן, זאגט דער חפץ חיים ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען איין יעדער וועט ליגן אין א בעט און מ'וועט ווערן שוואכער און שוואכער, די כוחות וועלן אים אוועקגיין, און ביז מ'וועט אויסגיין. זאגט ער דעמאלטס ווען מ'ליגט שוין אויף דעם בעט און מ'האט נאך אפאר טעג צו לעבן הייבט מען אן צו טראכטן אוי וויי וואס איז געשען מיט מיין גאנץ לעבן, איך האב געקענט איינפלאנצן א גאנצן גארטן, אבער דעמאלטס איז שוין צו שפעט, ס'איז שוין שפעט אנצוהייבן א נייע לעבן. איז דארף מען וויסן אז דו בעטסט זכרנו לחיים, דו ווילסט לעבן זאלסטו וויסן וואס דאס הייסט געלעבט על פי תורה געלעבט, און ממילא דאס וויסן וואס דאס הייסט געלעבט וועסטו פארשטיין וואס מען טוט און וויאזוי מען פירט זיך אויף. און נאכדעם איז דא נאך א זאך אויסער דעם וואס מען דארף לעבן און נישט אפפוסטעווען די צייט, יעדער האט אין זיך וואס דאס הייסט מידות רעות, איינער איז פארכאפט אין דעם איינער איז פארכאפט אין יענעם, און צוויי מענטשן זענען נישט פארכאפט אין די זעלבע זאך. יעדער האט זיך זיין יצר הרע'לע, ענד עט די ענד אוו די דעי יעדער לאכט פון יענעמ'ס יצר הרע, איינער הערט דער האט אפגעטוהן די און די זאך, טראכט ער ביי זיך יוי דער א צודרייטער, ער האט דאך געוויסט ער האט א ווייב, ער האט קינדער, ער האט דאך יעדן פארשעמען, ער האט דאך נישט געקענט זיך צוריק האלטן, מאידך גיסא ווען יענער הערט וואס דו האסט געטוהן דארטן ווי דו האסט א שוואכקייט, טראכט ער די זעלבע אויף דיר. איינער איז פארכאפט אין גניבה, איינער איז פארכאפט אין רציחה, איינער איז פארכאפט אין זנות, און יעדער לאכט פון יענעמס יצר הרע. סא דאס איז וואס דער תולדות לערנט אונז, דער תולדות זאגט אז יענער בעט נאר א נאגל, דער בעל דבר בעט נאר איין נאגל וויל ער נאר דארט אויפהענגען עפעס, נאכדעם קומט ער אן מיט אלע פארשטארבענע קעץ, מיט פארשטארבענע הינט, מיט אלע אנדערע מידות רעות, און בסופו של דבר, ווען דער מענטש האט שוין אריינגעלאזט דעם בעל דבר ביי זיך אין פאלאץ, לויפט ער שוין אליין אוועק פון זיין הייליגן שיינעם פאלאץ, פון די קומה שלימה וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, מיט די נשמה קדושה וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, אזוי אז ער אליינס איז שוין, ווי מען זאגט, אן אנטלאפענער פון זיין פאלאץ. יעצט במילא די גאנצע התעוררות וואס עס כאפט אן דעם מענטש, איז נאר אז ס'זאל זיך אים בארואיגן, ער זאל זיך נישט פילן גילטי, אבער דאס מאכט אים נישט אז ער זאל ווערן בעסער. ס'מאכט אים נישט אז דער ראש השנה זאל אים צוברענגען אן אנדערן מהלך החיים, און ביזלאנג דאס געשעהט נישט האט ער גארנישט פון דעם ביסל התעוררות, ווייל דאס התעוררות מאכט אים נאר אזויפיל אז ער זאל טאקע ווייטער נישט טון גארנישט און ווארטן אויף איבערס יאר האט ער נאכאמאל אן התעוררות. ער מוז ארויסגיין מיט עפעס א ריווח פון יעדן ראש השנה. יעצט כ'האב שוין נאכגעזאגט דעם הייליגן חתם סופר, דער חתם סופר זאגט כי תצא למלחמה על אויביך איז דא א הבטחה אז ונתנו ה' אלוקיך בידך, אויב דו וועסט גיין אין מלחמה אזוי ווי א סאלדאט גייט קעגן דעם פיינט, זיך איינגעשטעלט מיטן לעבן, ער מאכט נישט דעמאלטס קיין קונצן, ער כאפט דעם שונא שיסט ער, אז דו העסט אריינגיין מיט אזא מין ערנסטקייט צו א מלחמה, מלחמת היצר איז עס דא א הבטחה פונעם אייבערשטן אז ונתנו ה' אלקיך בידך דער אייבערשטער וועט דיך געבן זיין א, יעצט פון די אלע התעוררות'ן וואס א מענטש כאפט התעוררות ווען ס'קומט די צייט פון אלול און תשרי, אויף דעם האבן מיר אונז נישט קיין הבטחה אז ונתנו ה' אלקיך בידך, פארוואס? דאס איז וואס איך טריי מסביר צו זיין, אסאך מאל דער התעוררות. איז נישט מער ווי א קאפ אוט, א קאפ אוט ס'איז די הייליגע טעג, איך מוז דאך מיט עפעס אנקומען, איך גלייב דאך דאך אז דער אייבערשטער זיצט און גיט יעצט בני חיי ומזוני, איז במילא מוז איך מאכן א שטיקל התעוררות און כ'וועל מתפלל זיין, און ווען ס'וועט אדורך גיין די טעג האלט איך ביי גארנישט ווייטער, דעם איז קיין הבטחה נישט דא אז ס'וועט מקוים ווערן, און דאס איז וואס דער הייליגער זוהר הקדוש זאגט.

אז אלעס וואס שפילט זיך אפ א גאנץ יאהר, דאס ליגט אין דעם ראש השנה. איך האב אזוי געטראכט אפילו, פארוואס איז ראש השנה א יום טוב וואס אין ארץ ישראל האלט מען עס אויך, עס הייסט יומא אריכתא, א לאנגער טאג, האב איך אפילו געטראכט ווייל ס'איז דא אַכט און פֿערציק שעה אין צוויי טעג ראש השנה, און ס'איז דא צוויי און פֿופֿציק וואכן א יאהר, אמאל איז דא איין און פֿופֿציק וואכן, ס'ווענדט זיך, איז בעיסיקלי איז די קאנצענטרעישאן איז אז ס'איז איין שעה פאר. א וואך. מיט אנדערע ווערטער, יעדע שעה פון ראש השנה איז מען מתקן א וואך, צו מען בעט אויף א גאנצע וואך וואס ס'וועט זיין, דאס איז די עקוויוועלענט צו א שעה פאר א וואך, אַכט און פֿערציק שעה, אַכט און פֿערציק וואך. יעצט ווען ס'קומט דער. א זייער א שטארקער סענס, ס'איז דא צדיקים וואס פלעגן זאגן, פארוואס איז ס'שטייט אז מ'האט נאר געזאגט דריי מלכיות, דריי זכרונות און דריי שופרות האט מען אויך יוצא געווען, ווייל זייער א שטארקער סענס אז מ'לייגט נאר אריין אביסל, עס ווערט אויך די טיי געקאלירט די זעלבע דא אויך, דא איז אזוי קאנדענסד אז יעדע שעה רעפרעזענט א גאנצע וואך, און אז ס'רעפרעזענט א גאנצע וואך דארפסטו פארשטיין וואס דאס הייסט אנצוברענגען א שעה ראש השנה, יור וועיסטינג א פול וויק עווערי טיים יור וועיסטינג א שעה, ס'איז אן אנבעליוועבל קוואוטע. און מען דארף אויך ארבעטן אויף תיקון המידות, דער רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה, און אזוי ברענגט אויך דער שערי תשובה דרבינו יונה, אז נישט נאר אויף עבירות, גראבע עבירות דארף מען תשובה טון, נאר אויף שלעכטע מידות, אויף כעס, תאוות, מיט גאוות, מיט אלע זאכן, און מען דארף זיך רעכענען מער בין אדם לחבירו, איך בעט שוין לאנג מען זאל אביסל לייגן כוחות אריין בין אדם לחבירו, ס'איז זייער נעגלעקטעד ביי אונז. מען דערציילט א מעשה אז ס'איז געווען דא דער מלאך, דער פון נתיבות עולם, ישיבה נתיבות עולם, געווען זייער א געהויבענער מענטש, און דער גאב"ד הרב אברהם דוב לעווין, ער האט געהאט א זון וואס דער זון האט געלערנט אין קאמעניצער ישיבה אינדערהיים, ער האט געלערנט ביי ר' ברוך בער, ער איז געווען א געלונגענער מענטש אויך, ער איז געווען א קאפ שטיק אזוי ווי זיין טאטע, און ער איז געווען דער בעל תוקע ביי ר' ברוך בער אין די ישיבה אין קאמעניץ, קיצור איינמאל איז דער חזון איש האט געוואוינט דארטן דעמאלטס אין קאמעניץ, אבער דער חזון איש איז געווען נחבא אל הכלים, קיינער האט נישט געוואוסט ווער ער איז וואס ער איז, ער איז געווען אזוי באהאלטן אז זיין ווייב נאכדעם. ווען ער איז אוועק אין בני ברק איז געווען גרויסע רבנים וואס האבן געזאגט הספדים אויף אים, זי האט זיך אינמיטן צעלאכט מען האט געפרעגט וואס האסטו געלאכט האט זי געזאגט מען איז אים מספיד אזוי ווי מען איז מספיד א קליין יונגל עטס ווייסט נישט דאס גדלות דער מענטש איז געזעצן אין ווילנע אין די ווייבער שול און געלערנט. דרייסיג יאר און קיינער האט נישט געוואוסט פון אים ער איז נאר אראפגעגאנגען דאווענען שחרית מנחה מעריב ער איז אזא נחבא אל הכלים איז אין קאמעניץ האט מען געוואוסט אז ער איז א גרויסער מענטש אבער קיינער האט נישט געהאט מיט אים די שפראך. ער האט געהאט א ברודער וואס ער האט געהייסן ר' מאיר, דער ר' מאיר קארעליץ איז געווען א, ס'איז דא תשובות פון אים, כ'ברענג צו אין מיין ספר אויף מקוואות תשובות פון אים, ער איז זייער א גרויסער מענטש, א גאון, מ'האט געוואוסט. קיצור, איינמאל האט ר' מאיר געזאגט אז זיין ברודער, נישט געוואוסט דעמאלטס אז ער איז דער גרויסער חזון-איש, זיין ברודער דארף האבן א בעל תוקע ווייל ער האט אסאך חומרות און ער וויל אז ער זאל אים זאגן פונקטליך ווי אזוי ער זאל בלאזן אז ווען ס'וועט קומען יום טוב זאל נישט זיין קיין פראבלעם. בקיצור. און מען איז געקומען זאגן פאר דעם מלך'ס זון אז ער, מען האט אים גערופן ר' מאיר'ס ברודער, נישט געהאט א נאמען חזון איש אפילו, ר' מאיר'ס ברודער, ער זוכט איינער זאל אים בלאזן די תקיעות, איז ער זיך געגאנגען שטעלן, און דער חזון איש האט אים פארהערט, געהייסן בלאזן א תקיעה מיט א שברים מיט א תרועה מיט אלעס פונקטליך, מיט וויפיל טרומיטין. פונקטליך, און ס'איז זייער גוט געווען. פרעגט ער אים, ווען קעמט איר קומען ראש השנה בלאזן שופר? זאגט ער, כ'מוז קומען נאכן דאווענען, ווייל איך בלאז דאך אין קאמעניצער ישיבה, איז במילא קען איך ערשט קומען נאר ווען מ'וועט ענדיגן דארט אין די ישיבה. האט אים דער חזון איש געזאגט, דעמאלטס וויל איך נישט איר זאלט קומען בכלל. פרעגט ער אים, פארוואס? זאגט ער, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, אז דו בלאזט פאר אזא גרויסן ציבור אידן, און דו דארפסט זיי מוצא זיין, און טאמער איך וועל דיר הייסן קומען, און דו וועסט זיין נערוועז אז דו דארפסט קומען, איז בסופו של דבר עסטו קענען זיך מתרשל זיין דארט אין די תקיעות, עסט מאכן א חשבון, מיי תקיעות איז דאך נאר מנהגים און זאכן, וויל איך נישט זאלסט קומען, אז דו ביסט עוסק דארטן אין די ישיבה זאלסטו בלייבן דארטן. דאס הייסט אויסגערעכנט אז. מען זאל חלילה נישט וויי טון פאר אן אנדערן אדער צונעמען א הידור מצוה פון איינעם, און דאס וואלט מען געדארפט אנהייבן צו ארבעטן, ווייל דאס איז ביי אונז זייער זייער זייער נפוץ, יענעם וויי צו טון, יענעם אריין צו זאגן, דאס איז היינט פון די ממש פון די מצות עשה דאורייתא. האב איך שוין נאכגעזאגט, איך וויל עס נאכאמאל זאגן, ר' שלמה קלוגער ברענגט. אז פארוואס הייסט עס בשופר גדול, זאגט ער ווייל ווען מען בלאזט שופר יעדעס יאהר, די אלע תפילות מיט די אלע קרעכצעכצער מיט די אלע תקיעות קומען אריין אין הימל, און דער אייבערשטער מאכט פון דעם איין גרויסן שופר, און נאכדעם וועט זיין תקע בשופר גדול. זאגט ר' שלמה קלוגער א שיין ווארט, כלל ישראל זעהט אזוינפיל יארן זיי בלאזן שופר, און דער אייבערשטער לייזט אונז נישט אויס, איז לכאורה זעהט דאך אויס ווי די גאנצע ארבעט איז להבל ולריק חלילה, זאגט ער ניין ניין ניין ניין, דאס שטעלט דער אייבערשטער צוזאם א גרויסן פאזל, ער לייגט דאס צוזאמען, און דאס גייט ברענגען אז דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן, זאגט ער א משל, אזוי ווי א מענטש, ער האט א מכה, ער האט לאמיר זאגן אויף די הויט עפעס א מכה, גייט ער צום דאקטער, זאגט אים דער דאקטער שמיר דיך אן, שמירט ער זיך אן, זעהט ס'העלפט נישט, גייט דורך נאך א וואך, נאך א וואך, ער שמירט כסדר, ברוך השם נאכדעם העלפט עס, ס'איז די זעלבע דא אויך, דער אייבערשטער שטעלט צוזאם נאכדעם די אלע שופרות מיט די אלע תפילות און ער מאכט פון דעם תקע בשופר גדול לחירותינו, זאגט דער הייליגער כתב סופר דע שכל התקיעות שלנו, אלע תקיעות וואס אונז בלאז מיר, אינם חוזרים ריקם, דאס קערט זיך נישט צוריק ליידיג, רק זאגט ער גואלים ומקרבים הגאולה מעט מעט. זיי זענען פועל און מקרב די גאולה צוביסלעך, אזוי זאגט דער הייליגער ר' שלמה קלוגער, הקדוש ברוך הוא דער אייבישטער משמר ער היט און מטמין און ער באהאלט התקיעות אונזערע תקיעות בהיכלו אין זיין היכל, נאכדעם וועט דער אייבישטער ווען ס'וועט קומען די צייט צו די גאולה וועט ער ארויסנעמען די אלע תקיעות מיט די אלע קרעכציכצער פון אידן. און ער וועט עס ווייזן פאר די אידן אז די אלע תקיעות זענען נישט חוזרות ריקם, ווייל די גמרא זאגט אויך אז אין א יאר וואס מען האט געבלאזן שופר דעמאלטס וועט זיין א גוט יאר, און אמאל זעט מען עס איז נישט געווען אזא גוט יאר, דאס אלעס איז אוועק געלייגט אויף דעמאלטס ווען דער אייבערשטער וועט וועלן אונז אויסלייזן, ס'זאל זיין מיט רחמים וחסדים, אזוי זאגט ר' שלמה קלוגער. יעצט קומט אויס לויט דעם ר' שלמה קלוגער'ס הייליגע דיבורים איז דער ענין פון ראש השנה איז נישט נאר אז מען גייט בעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם כ'דארף האבן אפאר דאלער, רבונו של עולם דער איז נישט געזונט יענער נישט געזונט, מען רעדט דא פון בויען משיח'ן, אזוי ווי ביי יהודה'ן, מען זאגט דארט אין די גמרא, רש"י זאגט עס אין די מדרשים, דער אייבערשטער איז געווען עוסק באורו של של משיח, ס'קומט א ראש השנה און דער אייבערשטער איז עוסק באורו של משיח און ער פארלאנגט פון אונז, אז אונז זאלמיר טוהן וואס ער האט געהייסן, און דעמאלטס בויען מיר דעם אורו של משיח, אונז זעמיר ממשיך דעם אורו של משיח, און אונז וועלמיר אם ירצה השם מיט דעם אורו של משיח קעגן גיין קעגן משיח'ן, סאו דאס איז דער הייליגער טאג ראש השנה. יעצט הרב צדוק ברענגט נאך אביסל מער, איך האב עס שוין נאכגעזאגט ביי רבי שלמה קלוגער, אבער רבי שלמה קלוגער זאגט נאר דער קול שופר, אבער הרב צדוק ברענגט שכל הצעקות, אלע געשרייערייען, און אויף די אלע תפילות, און אויף די אלע געוויינערייען, און אויף די אלע תהילים וואס אידן האבן געזאגט משך די אלע דורות, פון דעם ווערט דער קול שופר אויך. ס'טייטש דער שלמה קלוגער זאגט נאר פונעם בלאזן דעם שופר, און רב צדוק לייגט צו אפילו די קרעכץ און יעדן אידישן קרעכץ און אלע געוויינעכצער, אלעס לייגט דער אייבישטער צו. און דאס וועט זיין דער תקע בשופר גדול. און ער זאגט נאך מער, פון דעם וואס אידישע קינדער קומען זיך צוזאמען און מ'קרעכצט און מ'וויינט צום אייבישטן ראש השנה, דאס איז מעורר אפילו אידן וואס זענען ארויסגעפאלן פון כלל ישראל והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, וויאזוי וועלן זיי הערן דעם שופר, זיי קומען דאך נישט אין קיין שול, זענען דאך אובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, נאר אונזער קול, אונזער צעקה, אונזער שופר, זאגט רב צדוק. ברענגט אריין אין יענע אידנ'ס נשמות אויכעט אז ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים. ווי קומט צו זיי די אלע הרהורי תשובה זאלן זיך קומען בוקן צום אייבערשטן, דאס קומט פון דעם וואס אונז קרעכצן מיר און וויינען מיר אלע יארן, אויף גלות השכינה און אויף אונזערע צרות. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פאר די אינגעלייט, ווען עטס גייטס אין שול דאווענען, זיצט מיט דרך ארץ, די קינדער זאלן זען וויאזוי מ'דארף זיצן אין א שול, זיצט מיט דרך ארץ ביים דאווענען, דאווענטס נאר דאס וואס מ'דארף, די יוצרות זאגטס פונקט די זעלבע וואס ענקערע קינדער זאגן, ווייסט, ס'איז דא די וואס האבן ארויסגעשניטן פון די מחזור, מיט ונתנה תוקף מיט אלעם. זאגטס דאס ווייניגסטע וואס עטס קענטס, אבער זיצט מיט דרך ארץ ביים דאווענען, נישט איך זאג אז מען זאל נישט זאגן, מען זאל יא זאגן, אבער אפילו די אינגערמאן וואס ער האט נישט קיין געפיל דערצו, ער ווייסט נישט די פירוש המילות, זיצט מיט דרך ארץ פארן אייבערשטן ביים דאווענען. און דאס קינד זאל זען אז מען זיצט מיט דרך ארץ פאר תפילות ישראל, און אז מען זיצט מיט פון אימת הדין זיצט מען מיט פחד השם, ראש השנה יום כיפור אין א ביהמ"ד. גייטס נישט ארויס שמועסן אינדרויסן, כ'בעט ענק. און מען זאל זיין זייער געווארנט אין נאכזאגן די אלע גרויסע ווערטער וואס מען זאגט, למשל זכרנו לחיים מיט די אלע, מען זאל עס זאגן מיט כוונה, אבער נישט מען זאל שטיין אינדרויסן און שמועסן אז מען גייט אין די אלע גרויסע שולן, אויף טערטין הופער, צו אויף וואן פיפטי טו ראדני, ווען איך פלעג דאווענען דא אין די שול, בית יעקב אוהב שלום, איך פלעג אהיים גיין פריער, ווייל ביי אונז דאווענט מען אפ פריער, די פאוזע איז געווען פריער, פלעג איך זען יונגעלייט נעבעך, ס'איז געווען א שרעק, מ'איז געשטאנען און געשמועסט אינדרויסן, כ'האב געזען ווי א קינד מאכט אמאל טאטע, קוק, מ'בלאזט שוין שופר, זאגט ער נו הערסט דאך עס ביז אהער, ס'איז א דזשאוק וואס ס'גייט פאר ביים דאווענען, עס מ'דארף בעטן יונגעלייט אז זאלן אנהייבן אביסל מער ערנסטער צו זיין, מ'ווערט שוין עלטער, איך וויל ענק זאגן אין תנחומא בשלח קאפיטל י' שטייט אין הגליות עתידין ליגאל אלא בשכר אמונה, דער אייבערשטער טוט איינזאמלען די גלות נאר אין שכר פון אמונה, שנאמר וואס עס שטייט, אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה, אז מען דארף זיך מחזק זיין מיט די אמונה, און דאס וועט ברענגען משיח'ן אז מען וועט זאגן אמן. און אין פרשת האזינו אין דברים קפיטל ל' ב פסוק כ שטייט אז דער חרבן וואס ס'וועט קומען אויף אידן וואס משה רבינו זאגט דארט אין האזינו אז ס'וועט קומען א חרבן שטייט אראה מה אחריתם, כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם איז דרש'נט דער ספרי דארט אין האזינו אז אין דעם פסוק איז מרומז דעם חטא פון די אידן ביים חרבן וואס זיי האבן נישט געענפערט אמן נאך די רייד פון די נביאים וואס זיי האבן זיי געבענטשט דער אייבערשטער האט זיי געזאגט דורך ירמי' הנביא קפיטל י א פסוק ה למען הקים את השבועה אשר נשבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש, און ס'איז נישט געווען איינער וואס האט געענפערט אמן נאר ירמי' אליינס אויף זיין ברכה ווייל ס'שטייט ואען איך האב געענפערט ואומר אמן השם. דער אמת איז ווען די אידן וואלטן דעמאלטס ווען געזאגט אמן וואלט גראד דער אייבישטער זיי אריינגעברענגט צו נאכאמאל צו דעם ארץ זבת חלב ודבש. רבותי מ'זאל זייער געווארענט זיין, ס'גייען זיין טויזענטער און צענדיגע טויזענטער אמן'ס אין די פאר טעג. אין תוספות, און ס'איז דא א ספר תוספות השלם אין איכה, ברענגט ער דארטן א מורא'דיגן רמז פאר'ן חורבן, ווייל מ'האט מזלזל געווען אין זאגן אמן, און ער ברענגט אויכעט אויפ'ן פסוק איכה קפיטל ב' פסוק ז', זנח השם מזבחו נאר מקדשו, זאגט ער זנח איז די אותיות חזן, און די ראשי תיבות פון השם מזבחו נאר איז די אותיות אמן. וויבאלד די אידן האבן נישט געענטפערט אמן נאך די ברכה פונעם חזן, האט אונז דער אייבערשטער נעבעך אוועקגעווארפן אין גלות. יעצט, דער מדרש ברענגט אויכעט אז אין זכות פון אמן עט ער אונז צוריק ברענגען. ס'איז דא אין פסוק, אמונים נוצר השם, דאס איז אין מדרש תהלים קפיטל ל"א פסוק י', שרייבט ער אויפן פסוק פון ירמיה קפיטל ל"א פסוק כ"ד, אמונים נוצר השם. זאגט ער דאס איז די לויב פון כלל ישראל אז אפילו אין גלות זאגן מיר אונז אמן אויף די ברכות פון די גאולה, מחיה מתים, כאטשיג ס'איז נאכנישט געשעהן, אויף גאל ישראל, כאטשיג ס'איז נאכנישט געשעהן, אויף בונה ירושלים, און נאך כהנה וכהנה נאך אויף אזאלעכע ברכות, איז במילא ווייזן מיר אונז ארויס די אמונה אינעם אייבערשטן אז אונז גלייבן מיר אז ער וועט אונז אמאל נאך אויסלייזן. איז וויבאלד אונז גלייבן מיר אויף די גאולה העתידה, זאגט דער אייבישטער אז הגם אין מצרים זענען די אידן ארויסגעלייזט געווארן נאר לשעה, אויך פון דעסטוועגן דאך גלייבן די אידן אז ער וועט אונז אויסלייזן א ישועת עולמים, אז זיי זאגן אמן אויף די אלע זאכן, על כן וועגן דעם זאג איך זיי צו אז איך וועל זיי אויסלייזן, אזוי זאגט דער מדרש, שנאמר וואס ס'שטייט, אמונים נוצר השם, דער אייבישטער, וועט אויסלייזן די אידן וואס זיי גלייבן און דער אייבערשטער היט אויף זיי אז זיי זאלן קענען דערלעבן די גאולה. עס איז דא א ספר הקדמון עס הייסט דרך משה, איז איינגעטיילט אויף די טעג, ברענגט ער דארטן אז א חסיד האט געפאסט און געפרעגט דעם אייבערשטן פארוואס איז אזוי לאנג דער גלות, האט ער אים געזאגט וויאזוי קען קומען משיח אז דער עולם ענטפערט נישט, אויף די ברכות וואס האט צו טון מיט די גאולה אויף המחזיר שכינתו לציון פרוס עלינו סוכת און אז ווען מען לאט אויס ועל ירושלים איז אז זיי ענטפערן נישט אמן זיי שרייען נישט אמן איז במילא קומט נישט משיח. כ'האב ענק שוין אמאל דערציילט א גאנצע מעשה באריכות פון ר' מרדכי יפה דער וואס האט געמאכט דעם ספר הלבושים צען גרויסע ספרים, ער האט אמאל געדארפט פארן אויף איטאליע אויף וויניצע זאל זיך לערנען עפעס חכמת העיבור ביי א גרויסן חכם וואס ער האט געהייסן רבי אבוהב הספרדי און ער האט דארטן געלערנט פיר חדשים און די סוף איז געווען אז עפעס איינער פונעם קינד פון דעם חכם האט געמאכט א ברכה ער איז געווען א יונגעלע פון אכט יאר און ער האט געמאכט הויך א בורא פרי העץ, און יעדער האט געענטפערט אמן, און ר' מרדכי יפה האט נישט געענטפערט, קען זיין ווייל ער האט געהאלטן מען דארף נישט אויף א קליין קינד צו כדומה, און דער חכם רבי אבוהב האט זיך זייער געצערנט אויף אים, בקיצור, און למעשה האט ער געלייגט דעם ר' מרדכי יפה'ן, דער בעל הלבושים האט ער אים געלייגט אין חרם, בקיצור, אזוי ווי א רב האט געמעגט א תלמיד לייגן אין חרם, נאך דרייסיג טאג זאגט ער אים, ווייסט דאך איך האב דיך זייער ליב, אהבה שאינה תלויה בדבר, אבער זאלסט וויסן דו ביסט מחויב מיתה לשמים ווייל דו האסט נישט געענטפערט אמן אויף דעם קינד'ס ברכה, דאס וואס כ'האב דיך געלייגט אין חרם איז געווען אויף דיר פאר דיר א כפרה אויף דעם גרויסן פגם, און איך בין דיר מוחל, נאר בזה תנאי אז איבעראל ווי דו וועסט גיין וועסטו יעדן זאגן ווי הארב דאס איז אז מען זאגט נישט קיין אמן, און ער האט אים דערציילט א מעשה אז אין שנת. תתנ"ו איז געווען אין ספרד א גרויסע קהילה אידן און זיי זענען געווען זייער ערליך, און דער סוף איז געווען אז דער קעניג, ס'איז נגזר געווארן א גזירה מ'זאל זיי אלע פארטרייבן, און די מעשה גייט באריכות אז א גלח האט געמאכט א ברכה פאר'ן קעניג ער זאל לעבן לאנג, און די אידן, עפעס איין איד איז דארט געווען אין פאלאץ און ער האט נישט געענטפערט אמן, האט מען געהייסן מ'זאל אים הרג'ענען מיט גרויסע יסורים און מ'האט אים צושניטן אויף שטיקער. און ס'איז געווען א מיתה משונה, דעמאלטס איז נגזר געווארן אז אלע אידן זאלן פארטריבן ווערן פון יענעם פלאץ, ער האט געהאט, דער גרויסער צדיק האט געהאט עפעס א חבר, וואס פלעגט מיט אים לערנען, האט ער געפאסט תעניתים אז דער אייבישטער זאל אים מגלה זיין פארוואס ס'איז זיך געקומען פאר זיין חבר א מיתה משונה און פאר אלע אידן זאלן ווערן פארטריבן, איז ער אים געקומען אין חלום מודיע זיין כ'האב קיינמאל נישט עובר געוען אפילו אויף א דקדוק קל של דברי סופרים. נאר וואס איז געווען, איינמאל איז מיין חבר'ס א קינד געזעסן און געמאכט א ברכה אויף ברויט און איך האב נישט געענטפערט אמן כ'האב געהאלטן ס'איז א קליין קינד, איז האט זיך עס אזוי אנגעדרייט אז מ'האט געמאכט א ברכה צו בענטשן דעם קעניג האב איך נישט געזאגט אמן ממילא כ'האב נישט געזאגט אמן האט מען מיך געהארגעט מיט א מיתה משונה, דאס איז געווען די כפרה אויף דעם וואס כ'האב נישט געזאגט אמן, פרעגט ער אים פארוואס איז די גאנצע שטאט געקנסעט געווארן אז עס זאל מוזן נעבעך. ווערן פארטריבן האט ער געזאגט ווייל זיי זענען אויך נישט מדקדק אין אמן און וועגן דעם איז יעצט האט דער אייבערשטער אפגעמאנט אלעס האט געזאגט דער גרויסער חכם אבוהב פאר ר' מרדכי יפה אז דער אייבערשטער וועט דיר מוחל זיין אבער נאר טאמער דו וועסט ארום גיין איבעראל און דאס פארציילן די מעשה און וועסט דאס אויכעט אין דיין בית מדרש ליינען איינמאל א חודש אז יעדער זאל וויסן וואס דער עונש איז אז איינער ענטפערט נישט אמן אפילו אויף די ברכה פון א קליין קינד. כל שכן א שול וואו דער שליח ציבור און מען איז מתפלל שמונה עשרה און מען זאגט קדיש. סא די אלע זאכן דארף מען אנהייבן צו זיך באטראכטן, ס'איז דאך יעצט די צייט ווען מען זיצן א גרויס טייל פון דעם חודש וועט מען דאך זיצן אין שול, במילא אז מען זיצן א גרויס טייל פון חודש אין שול דארף מען זיך זייער באטראכטן וואס. וויאזוי מען גייט זיך אויפפירן און מען זאל כאטש זיצן מיט דרך ארץ, איך ווייס די אינגעלייט האבן אנהייב זיי קענען נישט זאגן די עברי ס'קלאפט זיי נישט זיי האבן דאך קיינמאל קיין געהעריג עברי נישט געלערנט אויך נישט, אבער קינדערלעך טייערע זיצט כאטש מיט דרך ארץ פארן הייליגן באשעפער אין זיין שול און אלעס וואס ס'גייט דארטן פאר איז מעורר אויף די נשמה. און ס'וועט זיין עליות, און ס'וועט זיין ברכו את השם המבורך, און ס'וועט זיין אן אנדערע קדיש אינגאנצן. מען לייגט צו געוויסע ווערטער, לעילא ולעילא, עושה השלום, זיצטס דארטן און האלטס מיט. און דאס בעט איך ענק, זאגטס כאטש דאס וואס דיין קינד זאגט, דאס וואס ער ברענגט אהיים, ווייסטע, פון די תלמוד תורה, כאטש די גרויסע ווערטער זאגטס כאטש. נישט אז איך געב ענק א היתר אז מען דארף נישט זאגן קיין יוצרות, נאר ווי איידער צו שטיין אינדרויסן, און מען רייכערט דאך נאך אויכעט, ס'איז א שרעק וואס גייט פאר. ווער שמועסט נאך אז מען זיצט אין בית מדרש און מען רעדט נאך אינעם אייבערשטנ'ס הויז, די אלע מורא מקדש, דאס איז שייך אז מען זאל נישט רעדן אין א שול, דאס איז שייך אפילו ראש השנה יום כיפור ווען מען איז אסאך צייט אין שול, דער דעברעצינער רב ברענגט אז נאך די מלחמה האט ער זיך גע'חלומ'ט פון זיין רעבן, ער האט געהאט א גרויסן רעבן אין דעברעצין. האט ער זיך גע'חלומ'ט פון אים, ער האט אים געפרעגט וואס איז געווען די גרויסע מלחמה, וואס האט מען אזויפיל אידן אויסגעבלוטיגט, האט ער אים געענטפערט, זאלסט וויסן, מען האט זיי אויסגעבלוטיגט וועגן דעם ווייל זיי האבן נישט אפגעגעבן כבוד אין א שול, זיי האבן גערעדט אין א שול, אזוי ברענגט דער דעברעצינער רב אין זיין ספר, ברענגט ער אז דער רבי האט אים געזאגט אין חלום אז א מענטש וויל לעבן לאנג זאל ער נישט רעדן אין א שול, שיבה איז די אותיות שתיקה יפה בשעת התפילה. איז דארף מען זעהן רבותי, מען דאווענט טאקע זייער לאנג אבער מען דארף נישט מזלזל זיין אין דעם, זיי זאגן אז דער חפץ חיים האט געלעבט זייער לאנג ווייל ער איז דאך געווען דער וואס האט געזאגט מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, אז דו ווילסט לעבן לאנג זאלסטו נישט רעדן לשון הרע און ווען ער שטארבט ווען ביי די זעכציג וואלט עס געווען א חוכא וטלולא די גאנצע זאך, קוק דער חפץ חיים האט דאך זיכער נישט גערעדט לשון הרע און קוק ער איז געשטארבן יונג האט ער געלעבט זייער לאנג אזוי האט די וועלט געזאגט. מיין טאטע הריני כפרת משכבו. ער האט אין קיין שול אין זיין לעבן נישט גערעדט, און ער האט געלעבט ביז די זיבן און ניינציג יאר, קיין עין הרע, א איד וואס האט מיטגעמאכט א האלאקאוסט מיט א לאגער מיט אלע צרות, ניינטי סעווען איז ער אלט געווען ווען ער איז אוועק, ס'האט אים געפעלט עפעס א צוויי דריי חדשים צו ניינטי סעווען, דער איד האט נישט גערעדט אין קיין שול, דער איד האט געזאגט מען זאל מ'זאל אים לייגן מיט זיין טלית, ווייל דער טלית וועט אויף אים מעיד זיין אז ער האט קיינמאל נישט גערעדט אין קיין טלית, און די זעלבע מאס מיט זיינע תפילין. קיינמאל נישט גערעדט מיט די תפילין און ער האט אין קיין שול נישט גערעדט, ער האט אפגעגעבן כבוד פאר א בית מדרש און איז זייער נזהר געווען אין נאכזאגן אמן ווען מ'האט געזאגט א ברכה האט ער גראד געזאגט אמן, ער איז מורא'דיג נזהר געווען אין די ענינים, חוץ פון די אנדערע צדקות וואס ער האט געהאט, ער איז געגאנגען נאך געלט און געזאגט תהילים אבער ער האט זיך געהאט געהארעוועט מיטן גוף אויף אלע. ענינים וואס א איד דארף הארעווען, און דאס איז געווען איינע פון די זאכן וואס האט מורא'דיג געהארעוועט מורא מקדש אפצוגעבן כבוד פארן אייבערשטנ'ס הויז, און ברוך השם ער האט געלעבט זייער שיין, און ער האט איבערגעלעבט די מלחמה, האט חתונה געהאט, האט אויפגעשטעלט א הערליכן דור קיין עין הרע, און ער זאל זיין פאר אונז א גוטער מליץ יושר, סאו רבותי עטס ווילטס לעבן לאנג, מען קומט אה דער איז קראנק און ער גייט שוין שטארבן און ער איז יונג, העי, ווי גיוו יו אלל די אפערטוניטיס, דער אייבערשטער האט גענוג סגולות. נאר מען דארף עס איינהאלטן, און בפרט נאך יעדער איז שולדיג א שכוח פארן רבונו של עולם דאס יאר איז דורך, יעדער ברוך השם איינער האט געהאט א קינד, איינער האט געהאט געלט, איינער דאס איינער יענץ, מ'איז שולדיג דעם אייבערשטן הכרת הטוב, סאו טוטס א טובה לעבטס אויף אן אנדערן סדר. כ'האב געוואלט זאגן, איך זאג אז מען זאל זיצן און מען זאל פשוט אפגעבן כבוד פאר א בית מדרש, און איך זאג אפילו ווען דו זאגסט נישט די אלע קליינע פיוטים איז נישט ווייל איך מאך אוועק חלילה די פיוטים, דאס איז זייער הויעכע זאכן, גרויס טייל האט געמאכט רבי אלעזר הקליר, בפרט נאך ווען ס'קומט ראש השנה און יום כיפור, איז זייער זייער וויכטיג די אלע זאכן, ס'איז זייער הייליג, נאר וואס, ווי איידער'ס צו שמועסן אינדרויסן איז בעסער דאס, אבער למעשה היינט ברוך השם אין די תלמוד תורה'ס לערנט מען שוין מיט די קינדער און אין די ישיבות לערנט מען שוין אביסל פירוש המילות פון די פיוטים, ס'זאל נישט אויסזען ווי ער רעדט זאכן וואס ער פארשטייט גארנישט, איז דא אין דעם א גרויסע שינוי לטובה, כ'זע אסאך בחורים מיט. געלײַט זאָגן שױן געהעריק פּיוטים, אָבער דער אַלטער דור, נעבעך, אונדזער דזשענערעישאָן און אַ דזשענערעישאָן נאָך אונדז און נאָך אַ דזשענערעישאָן נאָך אונדז, דאָ האָט מען, נעבעך, גאָרנישט געלערנט. דאָ האָט מען געלערנט נאָר שטותים מיט הגיונות, אַז מע גראָבט טױטע און מע לאָזט נישט שעכטן אין ארץ-ישׂראל. אַ חוץ דעם האָט מען אונדז גאָרנישט געלערנט, לײַדער. פֿאַרשטײט זיך, גמרא-תּוספֿות יאָ. ס'אין דעם איז דאָ אַ שטיקל, װי מע זאָגט, אַ אַכשר-דרא. דאס איז געווען א דרשה וואס כ'האב פאר די אינגעלייט און פאר די מענער, איך האב א עקסטערע דרשה פאר די פרויען אויך. א גוטן און א פרייליכן שבת און א כתיבה וחתימה טובה א גוט געבענטשט יאר לנו ולכל ישראל אמן.